אין מחשבה, ביי מענטשן איז פאראן, ביי מענטשן איז פאראן צוויי, בפשטות, בפשטות טעכניש איז מחשבה איז פאר זיך און דיבור איז פאר א צווייטן. און נאכמער זאגט מען עס איז דא דער חילוק פון יעדער מענטש איז דא דער זאגט מען דער רשות היחיד זיינער דער רשות הרבים זיינער. ס'פאראן דער חלק פון דער מענטשן וואס זאגן מיר דער רשות הרבים, דער חלק פון אים וואס האט וואס האט א ווי זאגט מען אינטערעקט, ווי זאגט מען, ער איז ער איז אדם מדיני, ער איז פארבונדן מיט אנדערע מענטשן, ער האט ער פארפריינדעט זיך מיט אנדערע, זיי קענען אים, זיי זענען די וואס אנדערע מענטשן קענען אים, דאס איז דער חלק הדיבור שבו, דאס וואס דער מענטש קען זיך קען האבן א פארבונד מיט אנדערע מענטשן, אנדערע מענטשן קענען אים קענען, קענען האבן א הכרה אין אים, קענען אים וויסן. קענען אים מייקר זיין, די אלע זאכן, דאס אלץ קומט פון דיבור וואס א מענטש רעדט זיך אויס צו א צווייטן, וואס ער ווייזט זיך צו א צווייטן, וואס א צווייטער קען פון אים באנעמען, א צווייטער קען פון אים באגרייפן, דאס איז דער, זאגט מען דער רשות הרבים פון א מענטשן, דאס איז וואס אנדערע מענטשן קענען אים האבן א באגריף פון אים, און קענען האבן א שייכות מיט אים, קענען האבן א פארבינדונג מיט אים, איז די אנדערע מענטשן בלייבן אנדערע מענטשן, בלייבן באזונדערע, באזונדערע מענטשן, וואס יעדער איינער האט זיך זיין נפש, זיין לעבן. און אף פי כן, הגם זיי זענען אנדערע מענטשן, קענען זיי האבן א געוויסע הכרה אין א צווייטן מענטשן. קענען זיי האבן א הכרה אין אים, ווייל פארוואס? ווייל דער מענטש ווערט נתגלה צו זיי. דאס איז דער כל ענין פון דיבור, וואס א מענטש קען זיך ארויסברענגען, קען זיך נתגלה ווערן צו א זולת. דאס איז די בחינה פון דיבור. דערנאך איז דא מחשבה. מחשבה איז וואו דער מענטש געפינט זיך איינער אליין, ביי זיך אליין. אין מחשבה זאגט מען, עס איז דא זאכן וואס קען נישט נתגלה ווערן אין דיבור. אבער בכללות אז מ'זאגט מחשבה מיינט מען וואס איז דא וואס דער מענטש זיין זיין זאגט דער זאגט דער מענטש איז אייגענארטיגקייט ער איז זאגט מען אין ענגליש וואו דער מענטש איז איז ווי זאגט מען אפגעזונדערט וואו דער מענטש איז פאר זיך אן אייגענער מענטש וואס עס איז דא א חלק פון דער מענטשן וואס קיינער האט נישט קיין קיינער האט נישט קיין הכרה אין דעם אין דעם חלק פון אים דארט דער חלק פון מענטשן ווי ער איז נאר נאר ער אליין אין זיין אייגענער מחשבה אין זיין אייגענער וועלט ווייס ער פון וואס ער גייט אדורך א זאך און ווי ער אליין שפירט זיך אליין. א צווייטער, וויפיל א צווייטער קען פון אים, אבער דער מענטש, דער חלק פון אים וואס איז וואס איז אפגעזונדערט, וואס איז פאר זיך, דאס האט א צווייטער מענטשן קיין צוטריט נישט אהינצו. דאס איז דער וואס דער מענטש איז זאגט זיין אייגענע רשות היחיד, וואס קיינער טרעט דארט נישט אריין, דארטן וואו דער מענטש לעבט, לעבט פאר זיך אליין, איז מחשבה, דאס איז די אותיות, וואס איז די אותיות המחשבה? וואס פאר זיך אליין, דער נפש אנטפלעקט זיך צו זיך אליין. בכלל אבער, דער מענטש וויל זיך אמאל מגדיר זיין זיין אייגענעם לעבן, ווי דער מענטש לעבט זיין אייגענע לעבן פאר זיך, דאס איז מחשבה. און דיבור איז וואס דער מענטש גיט ארויס זיין לעבן פאר א צווייטן פאר א זולת. דאס איז בכלל, דאס איז מחשבה און דיבור. איז ווי דער אלטער רבי רעדט אין אלוקות איז פאראן עלמא דאתכסיא און עלמא דאתגליא, וואס זיי ווערן באשאפן פון די צוויי בחינות אותיות. אותיות למעלה איז התהוות העולמות איז דורך אותיות, ס'איז דא די מידות שלמעלה, די ספירות שלמעלה,

ס'דא א מקור החיות און ס'דא דער נברא וואס ער ווערט געלעבט פון דעם מקור החיות, איז דער נברא שוין נישט דער מקור החיות אליין, דער חיות, אלוקות, איז מהווה א נברא, צו איז מחיה א נברא, איז אין עלמא דאתכסיא שטייט דער נברא אין א דביקות צו דער צו דער מקור החיות זיינער, צו זיין נקודה, און אין דעם באשטייט זיין געשמאק, זיין געשמאק באשטייט אין דעם וואס ער וויל. אַװעקגעבן פֿון זיך, נתבטל װערן צו זײַן מקור, אין דעם באַשטײט זײַן גאַנצן געשמאַק, נישט אָנהערן זײַן מציאות, נאָר נתבטל װערן צו דער מקור. דערפֿאַר זאָגט ער, אַז װי דוגמת דגים שבים, אַז די מינוט װאָס די דגים שפּירט זיך זײער אײגענער מציאות, די מינוט װאָס זײ גײען אַװעק פֿון זײער מקור, ס'שפּירט זיך אַ שטיקל פֿיש, איז װי גלײַך שטאַרבן זײ. און וואס איז דער חיות פון דגים, וואס איז דער חיות פון פיש, בשעת זיי זענען אינגאנצן ארומגערינגלט מיט דער וואסער, זיי ווערן נתבטל צו דער מקור, ווערן נתבטל צו זייער חיות, אז דאס איז זייער לעבן, און מיט דעם לעבן זיי. מה שאין כן עלמא דאתגליא, איז יעדער נברא האט זיך זיין ציור, און זיין געשמאק באשטייט דווקא אין זיין ציור. ס'באשטייט דווקא אין זיין מציאות, נישט אין נתבטל ווערן צום מקור, נאר ער דווקא שטיין אין זיין אייגענער זיין אייגענער צורה, זיין אייגענער פארם. נאר ווי דען, אוודאי, דער אלטער רבי רעדט עלמא דאתגליא דא, מען רעדט נישט עלמא דאתגליא וואס וואס מען שטייט אין א ישות און בפירוט פון געטליכקייט, אויך דא רעדט מען אז מען שטייט בדביקות צו אלוקות, אבער נישט מען שטייט בדביקות צו אלוקות ווי אלוקות ווי אלוקות שטייט העכער פון דער מציאות פון דער נברא. פארקערט, יעדער נברא נעמט אריין אין זיך, אין זיין, אין זיין מציאות נעמט אריין אין זיך אלוקות. ער זאגט אין דיבור, זאגט, ס'איז דא, עה, פארשידענע מענטשן, וואס די מענטשן האבן א הכרה אין א צווייטן מענטשן. דורך ראובן'ס דיבור האט שמעון א הכרה אין ראובן. און שמעון האט א הכרה אין ראובן. און שמעון קען מייקר זיין ראובן און ליב האבן ראובן און סתם האבן א שטארקע געשמאק מיט ראובן און זיין גוטע חברים אבער אלץ וואס נישט ראובן ווערט נישט דער חבר ווערט אויס שמעון ער בלייבט שמעון און ראובן קומט אן און איז נתגלה צו שמעון ווי ווי קומט ראובן אן צו שמעון דורך דיבור דורך רעדן אז אזוי איז אין עלמא דאתגליא דער נברא בלייבט א נברא בלייבט זיין אייגענער מציאות ווי ער איז כ'ווייס מים איז מים און און ארץ איז ארץ יעדער נברא האט זיך זיין זיינע תכונות זיין מציאות און אלוקות קומט אן און באלעבט דעם נברא לפי ערך לפי אופן דעם נברא, איז דער נברא נעמט אלוקות אין זיין אין זיין אופן, דאס איז נישט ווי אין עלמא דאתכסיא, עלמא דאתכסיא איז די נבראים די די עולם איז מכוסה מיט אלוקות, וואס הייסט איז מכוסה מען זעט נישט אן די נבראים פרטים וואס געפינען זיך אין עלמא דאתכסיא פארשטיי די פארקערט די נבראים אין עלמא דאתכסיא שטייען אין א ביטול צו העכער פאר זיך דאס איז דער און ס'איז א דרך זה מ'זאגט די מענטשן בעלי מחשבה און מענטשן בעלי דיבור. ס'איז ס'איז דא ס'געוויסע דא געוויסע מענטשן וואס זייער עיקר געשמאק אין לעבן איז זיין אריינגעטון אין זיך און טיפער און מ'זאגט בנוגע צו וואס איז זיין אריינגעטון מער אין זיך איז אמאל בפשטות מיינט עס ער וויל נישט האבן א פארבינדונגס מיט מיט מיט די וועלט ער וויל נישט האבן די וועלט ארום זיך ער וויל שטיין ביי זיך אין זיך אליין זיי שטיין שטיין אריינגעטון אין זיך אליין. דאס הייסט, איז דארטן, ווען מען זאגט בפשטות מחשבה מיינט עס ווי דער מענטש, דער מענטש וויל נישט האבן קיין פארבינדונג מיט אנדערע זאכן, ער וויל שטיין אין זיך אליין. אבער דאס איז בכלל, על דרך זה, מען זאגט אין עלמא דאתכסיא דאס ווי אלוקות, אלוקות זוכט זיך נישט מתפשט זיין און האבן אז אנדערע זאלן האבן א השגה אין אים, אנקומען אין אנדערע לויט זייערע השגות, אנקומען אין עלמא דאתגליא, פארקערט אלוקות וויל שטיין אין זיך אליין. אלוקות שטייט אין זיך, און אין וואס פאר א נבראים קומט אן חיות אלוקי, אין אזעלכע נבראים וואס שטייען צו אים אין א ביטול, וואס לאזן אז אלוקות זאל זיי אינגאנצן איבערנעמען, ווערן אינגאנצן דערטרונקען מיט אלוקות. אין דעם שרש הנפש איז אויך דא די צוויי, ווי מען זאגט, מחשבה און דיבור, נישט נאר א חילוק ווי דער מענטש איז זיך מתייחס צו אנדערע, אין דיבור איז ער מתייחס צו אנדערע, און אין מחשבה שטייט ער אין זיך, מחשבה שטייט ער אין זיין אייגענער נפש, ס'איז א חילוק אויכעט בנוגע. צו דעם שרש הנפש, פון וואנעט שטאמען מחשבה און דיבור? ס'איז, דער נפש איז דאך מחיה דעם גוף, דער מענטש איז דאך א לעבעדיגער מענטש, דער נפש איז מחיה דעם גוף, איז די מחשבה דער עיקר זאך דא, איז דער נפש, וואס ער איז דער מקור פון דעם וואס באלעבט דער גאנצער גוף, און וואס דער נפש זוכט איז אז דער גוף זאל אויכעט זיך ווענדן צום נפש, נישט דער נפש זוכט אנקומען אויכעט אין גוף, וואס דער נפש איז אויסן איז אז די אלע זאלן זיך ווענדן צו נפש. און דאס איז דאס איז בחינת מחשבה. מחשבה איז וואס זאג איך זאג לעצטע וואך למשל אז א רב מיט א תלמיד וואס דער וואס דער רב זוכט אין השפעה איז אז א תלמיד נאך א תלמיד זאל זאל נתבטל ווערן צו אים. נאך א תלמיד זאל זאל זאל דערהערן דער גרויסקייט פון דער רב און דער תלמיד זאל נתבטל ווערן פון אים, ווערן זיינער. זאג א מענטש, א מענטש, איך ווייס א פירער זוכט מענטשן וואס זאלן זיין זיינע נאכגייערס, איז דא מענטשן, ער זוכט נאכגייערס, ער זוכט נישט, ער זוכט מענטשן וואס זיי זאלן זיין בטל צו אים, דאס איז, דאס איז בחינת נאכגייערס, ער זוכט מענטשן וואס זיי זאלן זיין בטל צו אים, מה שאין כן אין דיבור איז נישט מען זוכט מענטשן זיי זאלן זיין בטל צו מיר, מען זוכט איבערגעבן מיינע עניינים איבעראל, נישט איך זוך מענטשן וואס זיי זאלן זיין מיינע נאכפאלגערס, מיינע נאכגייערס, בטלים צו מענטשן, פארקערט, ער וויל משפיע זיין טאקע, לשם השפעה. לשם ברענגען זיין ענין צו נאך מער און מער מענטשן, ס'איז אן אנדערע אופן פון השפעה, דאס איז מחשבה און דיבור, אין מחשבה זוכט דער אייבערשטער נבראים וואס זאלן זיין בטל צו אים, און אין דיבור וואס זוכט דער אייבערשטער כביכול, אז ס'זאל זיין התפשטות האלוקות, אלוקות זאל אנקומען איבעראל, נישט אז דער נברא זאל שטיין ארויסגיין פון זיין ציור, פון זיין געשטאלט און נתבטל ווערן צו אלוקות, נאר ווי דער נברא שטייט אין זיין אופן, צו אים זאל אנקומען אלוקות אין זיין אופן. דער רב וויל אז יעדער איינער זיין ווי ער, יענער זאל ממשיך זיין לעבן ווי ער לעבט, נאר דער רב'ס הכרה מיט דער רב'ס שכל, דער רב'ס ידיעות זאלן אנקומען אויכעט צו אים, נישט אז יענער זאל ווערן כפוף צו אים, ס'איז אן אנדער ענין. אוי, דאס איז לאה און רחל. און די פסוק זאגט ויאהב יעקב את רחל מלאה, יעקב האט דווקא ליב געהאט רחל, פארוואס? אלטע רבי מבאר, ווייל יעקב'ס ענין איז געווען ממשיך זיין, מחבר זיין דער עומק רום מיט'ן עומק תחת. בריח התיכון, עס איז געווען אברהם יצחק און יעקב, איז אברהם און יצחק יעדער איינער פון זיי האט געהאט האט געהאט זיין יא יא יא עס איז אברהם האט געהאט זיין זיין זיין אברהם'ס קו איז געווען קו החסד און יצחק'ס קו איז געווען קו הגבורה, און ווי דער אלטער רבי רעדט נישט בפרטיות אין דער מאמר אבער דער פוינט וואס דער אלטער רבי ברענגט ארויס איז. לגבי יעקב זאגט דער אלטער רבי אז אברהם און יצחק ביידע האבן נישט געזוכט מחבר זיין פארשידענע מדריגות, זיי האבן געהאט זייער קו, זיי האבן געהאט זייער דרך החיים, זייער קו, זייער קו אין עבודת השם, און דאס האבן זיי משפיע געווען, זייער קו, אימיצער וואס האט אנדערע תכונות, נישט מתאים לפי זייער קו, אין דעם האבן זיי נישט, דאס האבן זיי נישט געטאן אין דעם, זיי האבן נישט געטאן אין מחבר זיין הפכים, יעקב איז תפארת, יעקב זוכט מחבר זיין. הפכים, יעקב האט נישט געהאט א באשטימטע קו אין וואס האט באשטאנען זיין עבודת השם, צו א קו החסד צו קו הגבורה, פארקערט, יעקב איז איז געווען אז אז נעמען איין נקודה, איין נקודת אמת אין אלוקות וואס איז נאך העכער פון קווים, אז דער בריח התיכון המבריח מן הקצה העליון ביזן קצה התחתון, נעמען א נקודת הכתר וואס איז נאך העכער פון פון קווים און אראפברענגען אראפטראגען דאס אומעדום. אראפברענגען דעם ענין הכתר אומעדום, דער אלטער רבי ברענגט נאך איין פרט אין דער מאמר בנוגע צו והנורא, דארט שטייט והנורא אז הקל הגדול הגיבור והנורא, והנורא איז דער ו' המוסיף, דאס הייסט אז והנורא אין והנורא ווערן נתאחד דער גדול מיטן גיבור, ס'איז איז דא א גדול דאס איז חסד ס'איז אברהם און דערנאך איז דא א גיבור דאס איז גבורה, והנורא איז והנורא און קומט בהמשך סיי סיי א גדול און סיי א גיבור, הגדול הגיבור והנורא, און הנורא איז מייחד גדול און גיבור, דאס הייסט ווי האט יעקב ממשיך געווען דער נקודת הכתר, דער נקודת הביטול, ווי האט ער עס ממשיך געווען אין די ספירות, אין אצילות, דורך מייחד זיין חסד און גבורה. אזוי האט ער ממשיך געווען אין חסד און אין גבורה דעם נקודת הכתר, דעם ענין הביטול. דאס הייסט, אז יעקב אבינו'ס ענין איז געווען איז, וואס איז געווען זיין שורש אין אלוקות, זיין נישט דינען דעם אייבערשטען מיט א געוויסן קו, נאר, דער ענין פון זיין בטל צום אייבערשטן, העכער פון קו, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער זאל זיין איבערגעגעבן צו וואס דער אייבערשטער וויל, צו עס פאסט צו א געוויסער קו צו נישט, און דעם ענין דער מהות פון ביטול דאס אראפטראגן אראפברענגען צו יעדן מענטשן, אז יעדער איינער זאל האבן אין זיך דעם נקודת הביטול וואס מען איז איבערגעגעבן צום אייבערשטן נישט ווי צו דער אייבערשטער פאסט יעצט צו מיר צו דער אייבערשטער פאסט נישט צו מיר, מען איז איבערגעגעבן צום אייבערשטן, מען איז בטל צום אייבערשטן, און דעם נקודה האט יעקב אבינו געוואלט ממשיך זיין צו אלעמען. דערפאר איז מצד די סיבה דאס וואס יעקב אבינו האט געוואלט ממשיך זיין דעם ענין צו אלעמען דערפאר האט ער געדארפט אנקומען דווקא צו רחל ווייל רחל איז געווען דער וואס האט נישט געמאכט קיין זי האט ביי איר איז אלע זענען געווען גוטע מקבלים פאר רחל רחל איז בחינת הדיבור ס'איז דער אמת'ע ענין פון דיבור פון אלוקות וואס מ'איז מספר מ'איז מגלה צו אלעמען דיבור איז גילוי לזולת און ס'איז נישטא הגבלה דער זולת דארף נישט שטיין אין א געוויסער אין א געוויסער מדריגה וואס נאר ס'איז דא דער ענין ההשפעה דער ענין פון משפיע זיין און מגלה זיין אלוקות צו אלעמען דאס איז געווען די בחינה פון רחל. מה שאין כן לאה, זי איז נאר, וואס פאר א מקבלים זוכט לאה? לאה איז בחינת מחשבה, נאר אזעלכע מקבלים וואס קענען שטיין מיט א ביטול און א כליון, וואס שטייען אין א דביקות צו נקודת ה, צום אייבערשטן, דאס הייסט וואס גייען ארויס פון זייער צורה, אבער א נברא וואס שטייט יא אין זיין אייגענער פארם, ער זעט, ער שטייט יא אין זיין ציור, און דארטן קומט נישט אן לאה, דווקא רחל, איז דערפאר איז געווען ויאהב יעקב את רחל דווקא, נישט את לאה, דאס זאגט דער אלטער רבי, און דער אלטער רבי. זאגט זייער א מורא'דיגע זאך דארט דער אלטער רבי בנוגע צו גלות, אז בזמן בזמן הבית איז געווען בגלוי אין ארץ ישראל סיי רחל און סיי לאה, און בעיקר בזמן הבית איז געווען די עיקר די עיקר שליטה איז געווען מצד בחינת רחל, ס'איז געווען התגלות אלוקות, התפשטות אלוקות, דערפאר איז געווען בזמן הבית איז געווען דווקא רחל. דערפאר איז געווען התגלות אלוקות, ס'איז געווען, ס'איז געווען נביאים לרוב, ס'איז געווען רוח הקודש, ס'איז געווען א התפשטות אלוקות ביי נבראים, ס'איז געווען גרויסע תנאים, דער אלטער רבי ברענגט ס'געווען ס'איז געווען התגלות אלוקות און ס'איז געווען בריבוי, ס'איז געווען תנאים, ס'איז געווען נישט תנאים, דארט זאגט נביאים, רוח הקודש, ס'האט זיך געגאסן געטליכקייט ביי נבראים, ווייל ס'איז געווען בהתגלות בחינת הדיבור, דערפאר איז געווען, ס'הייסט ס'איז געווען גרויסע אידן אויכעט נאכן נאכן זמן הבית.

דער דביקות צו אלוקות העכער פון כ'מיין ביטול בתכלית, ער האט געהאט א געוויסער ציור, געהאט א געוויסער א געוויסער מהות, ער איז געווען א געוויסער פערזענליכקייט יענער, און און אין אים האט געלויכטן אלוקות ווי ער האט גענומען אלוקות, דאס אלץ מצד בחינת הדיבור און מצד בחינת רחל, משא"כ בזמן הגלות ווי בחינת רחל איז בהעלם, שטייט בהתעלמות,

די וואס האבן א שייכות צו מקבל זיין גרעסערע השגות קענען מקבל זיין גאר טיפע השגות דווקא אין זמן הגלות נאך העכער ווי עס איז געווען בזמן הבית ווייל דאס דאס דאס זאגט דאס איז איינע פון די חידושים דער אלטער רבי זאגט אין דער מאמר אז וואס איז גלות וואס אלוקות איז נתעלם געווארן אבער בשעת ס'איז דא דער התעלמות פון אלוקות אין בחינת לאה ווערט אן עילוי מצד דעם וואס אלוקות ווערט בהתעלמות. ווייל יעמאלט אין זמן הגלות יעמאלט הערט זיך שטארקער דער ווי אלוקות שטייט אין זיין אייגענער העלם, לאמיר זאגן ס'וואלט געווען אזוי בשעת דער מענטש, בפשטות הדברים, דער אלטער רבי זאגט עס נישט ממש אין דעם אופן אבער בפשטות, בשעת דער מענטש שטייט אין א תנועה פון ער וויל זיך מתפשט זיין. ער וויל איבערגעבן זיינע עניינים צו אלעמען, איז יעמאלט איז זיין רשות היחיד, זיין עולם המחשבה, דארטן וואו ער שטייט זיין, וואו ער שטייט אין זיך אליין, זיין זיין אייגנארטיגקייט, דאס שטייט נישט בהתגלות, ער שטייט אין א תנועה פון נתגלה ווערן און איבערגעבן זיינע עניינים צו אלעמען, איז אין זמן הבית וואו אלקות איז געשטאנען בהתגלות, איז יעמאלט איז בחינת המחשבה פון אלקות, דארט וואו אלקות איז העכער פון גילוי, העכער פון קענען זיך רילעיטן כביכול צו א צווייטן נברא, די בחינה פון אלוקות וואס א נברא וואס שטייט אין בחוץ קען נישט האבן א השגה אין דער מדריגה, איז דאס איז נישט געווען בהתגלות אין זמן הבית, יעמאלט איז געווען אלוקות איז געשטאנען אין א תנועה פון התגלות, אין א תנועה פון גילוי, אין א תנועה פון לאזן זיך לאזן זיך וויסן און נתפשט ווערן, איז דערפאר אין זמן הבית האט מען נישט געקענט צוקומען צו בחינת המחשבה פון אלוקות, ווייל דער ענין איז נישט געווען בהישג יד, עס איז נישט געווען בהתגלות אין ארץ ישראל, מה שאין כן אין זמן הגלות וואו די התגלות פון אלוקות איז שטייט בהתעלמות, אלוקות שטייט אין א תנועה פון העלם, שטייט נישט אין א תנועה פון גילוי. וויבאלד אז אלוקות שטייט אין זיך, שטייט אין זיין עולם המחשבה, און די וואס האבן א שייכות מיט דעם ענין, די די אידן וואס שטייען מיט א ביטול, די אידן וואס זענען אין בחינה פון לאה, זיי שטייען מיט א ביטול צו אלוקות, נישט אין א מציאות, זיי שטייען העכער פון מציאות, קענען זיי נעמען טיפער דער דער דער עצמיות פון אלוקות נאך טיפער ווי ס'איז בזמן הבית, ווייל ווייל בזמן בזמן הבית איז אלוקות געשטאנען אין א תנועה פון גילוי, וויבאלד אז אלוקות אין א תנועה פון התגלות, אין א תנועה פון התפשטות פון גילוי. איז דערפאר איז דער איז דער דער אין דער ווי זאגט דער דער אז א מענטש ווי זאגט בפשטות אז א מענטש שטייט און ער און ער ער זוכט ער זוכט ער זוכט חברים ער זוכט זיך און יעמאלט ליגט ער נישט אין דעם ווי ער איז ווי ער איז אנדערש פון אנדערע ער ליגט נישט אין זיין אינדיווידואל זיין זיין זיין ווי זאגט מען אינדיווידואל יא יעמאלט שטייט ער פארקערט ער זוכט ער זוכט ער זוכט ער זוכט קריגן מאכן מאכן זיך א קשר מיט אנדערע. ווי ער שטייט דארט שטייט דארט אסאך איך, אבער דער אין זמן הבית איז געווען דער גילוי פון אלקות, און אלץ איז געשטאנען א תנועה פון גילוי, אלץ איז געשטאנען א תנועה אז מען זאל קענען, אז זאל שטיין מיט א התפשטות, אז וואס מער זאלן קענען נען, אז זאלן קענען נעמען פון געטלעכקייט, אין זמן הגלות יעמאלט איז אז אלקות איז כביכול אריינגעגאנגען אין זיך אליין, וויל נישט האבן, נישט פאראינטערעסירט כביכול מיט אנדערע, דער אייבערשטער שטייט אין זיך. במילא איז מצד דעם ווי אלקות שטייט אין זיך, און דער ארץ ישראל דער בחינה געפינט זיך אין ארץ ישראל, כ'ווייס נישט וואס דאס מיינט וואס איינער געפינט זיך אין ארץ ישראל, אז דער בחינת מחשבה פון אלקות וואס אלקות שטייט אין זיך דאס געפינט זיך אין ארץ ישראל, איז א איד וואס איז שייך יעצט צו אריינגיין אין עולם המחשבה פון אלקות, יעמאלט קען ער נעמען טיפער דער עצמות פון געטלעכקייט ווי ס'איז בזמן הגלות. דערפאר זאגט דער אלטער רבי איז געווען גילוי הקבלה דווקא אין זמן אין זמן הגלות, דער אריזל איז געווען דווקא אין זמן הגלות, ווייל דווקא אין זמן, דאס הייסט וואס איז געווען בזמן הבית דווקא תורת הנגלה נתגלה געווארן בזמן הבית, ביי כלל ישראל, יעמאלט איז געווען רעדט די גאנצע תורה שבכתב, תורה שבכתב מיט נביאים מיט מיט משנה מיט מיט תנאים איז געווען בעיקר זמן הבית, פארוואס? ווייל יעמאלט איז געווען התגלות אלוקות איז געווען דווקא יעמאלט, מה שאין כן קבלה רזין דאורייתא די עניינים סתומים פון אלוקות פון פון געטליכקייט פון תורה, די עניינים נעלמים פון תורה דאס איז געווען דווקא בזמן הגלות דווקא אין א זמן.

אויך די וועלט האט אין זיך א שרש למעלה, ס'הייסט ס'איז דא השפעת החיות, ס'איז דא דער שר פון אידן, שר פון ארץ ישראל, ס'איז איין מדריגה, און דערנאך איז דא דער גאנצער וועלט, וואס די גאנצע וועלט איז שייך צו צו אומות העולם, עין שרים, די השפעה, דאס דאס וואס אמעריקע איז אנדערש פון ארץ ישראל מצד קדושתו, איז ווייל דער המשכת האלוקות צו אמעריקע גייט דורך א געוויסער לבוש, אן אנדערע סארט לבוש ווי דער לבוש וואס קומט, ווי דער חיות קומט אן אין ארץ ישראל, דאס וואס די שטיינער אין ארץ ישראל איז הייליג, איז ווייל די חיות אלוקי וואס קומט אן אין וועלט אין ארץ ישראל קומט אן דורך א געוויסע סארט לבוש, א לבוש וואס איז א העכערע סארט לבוש, און דער לבוש איז א העכערע. איז נאר אין חוץ לארץ קומט השפעה דורך קליפת נוגה איז נאר איז בזמן הבית איז די המשכה פון גאנץ וועלט געווען דורך ארץ ישראל ס'איז געווען די התגלות השכינה אין ארץ ישראל אין בית המקדש און דורך ארץ ישראל איז געקומען די די השפעת השכינה אין גאנץ וועלט דאס הייסט וואו איז געווען די וואו אלוקות וויל מהווה זיין א וועלט מחיה זיין א וועלט אין די בחינה פון דיבור א בחינה פון גילוי מחיה זיין א עלמא דאתגליא פון וואנעט איז געקומען דער חיות צו גאנץ וועלט דורך ארץ ישראל איז דאס געקומען. מה שאין כן אין זמן הגלות גייט קומט נישט דער חיות דורך ארץ ישראל, דער חיות קומט דורך דער לבוש פון חוץ לארץ, חוץ לארץ קריגען זייער חיות דורך זייער לבוש נישט ווי ס'איז געווען אין ארץ ישראל, בזמן הבית איז געווען דער בגלוי דער חיות אלקי געקומען דורך ארץ ישראל, איז אומות העולם האבן געוואוסט, כ'ווייס נישט די ריכטיגע סדר פון שלמה המלך, אז דער דאס וואס זיי זיינען מצליח איז אלץ צוליב דעם ווייל אידן זיינען ווי זיי זיינען ווי ווייל זיי שטיצען אידן, איז עס געווען בגשמיות איז געווען. די אידן זענען געווען די שליטים, די ממשלה איז געווען ביי אידן, על דרך זה דער חיות אלוקי איז געווען בגלוי דורך קדושה דורך ארץ ישראל, מה שאין כן אין זמן הגלות קומט דער חיות אלוקי וואס איז מהווה וועלט, קומט דאס דורך די שרים די לבושים חוץ לארץ. און וואו געפינט זיך דער בחינת הדיבור פון אלוקות היינט? בחינת הדיבור פון אלוקות שטייט בהתלבשות אין עין שרים דנוגה, ס'איז עס שטייט אין יענעם לבוש, איז א איד אין ארץ חוץ לארץ ער האט דער שייכות צו דער בחינת הגילוי וההשפעה פון אלוקות,

וואס ער גייט, וואס ער שטייט נישט אזא טיפער ביטול פון עלמא דאתכסיא, איז אמת גרינגער דינען דעם אייבערשטן אין חוץ לארץ ווי אין ארץ ישראל. ס'איז גרינגער דינען דעם אייבערשטן אין חוץ לארץ ווייל אין חוץ לארץ איז פאראן דער דיבור פון אלוקות וואס דאס אז אלוקות שטייט בהתפשטות שטייט טאקע אין גלות אבער דער ענין געפינט זיך אין חוץ לארץ, דער ענין געפינט זיך אין עין שרים נישט אין ארץ ישראל. אין ארץ ישראל איז געבליבן נאר בחינת לאה. היינט איז ארץ ישראל די דיבור איז זי מקבל דורך עין שרים דורך חוץ לארץ. ס'איז דער חיות אלקי וואס קומט אן אין ארץ ישראל בזול, אין דעם זוז קומט דורך די לבוש אין עין שרים, דאס זאגט דאך די אלטע רבי דא. עין שרים הייסט חוץ לארץ, דאס זאגט דאך די אלטע רבי דא. דארט שטייט דאך ובפשעיכם שולחה אמכם, וואס מיינט ער איז גלות? דאס איז דאס איז דאס איז דאך דאס איז דאך די ווארט פון גלות וואס איז בפשעיכם שולחה אמכם דאס מיינט דאך דאך וואס די פשט אז שכינה געגאנגען אין גלות אז ס'איז געווען אז ס'איז געווארען גלות השכינה וואס וואס די פשט אז די אידען געפינען זיך אין חוץ לארץ אז דער חיות העולם איצטער דער חיות אלקי וואס איז מהווה ומחיה עולם קומט דורך דער לבוש פון חוץ לארץ קומט דורך קומט דורך עין שרים אלטער רבי זאגט דאך דא אין מאמר אז יעדער דער זאגט דאס קומט דורך די עין שרים אָט אַזױ זאָגט ער קלאָר, מה שאין כּן אחר חורבן בית המקדש וגלו ישראל, ייִדן זײַנען אַװעק פֿון ארץ-ישראל, וגלתה עמהם השכינה, שכינה איז אַװעקגעגאַנגען מיט זײ, שהיא בחינת רחל, שהיא בחינת גלות בעין שרים, ואינה מאירה כּלל, בכלל איז זי נישט מאיר, אַפֿילו חוץ-לארץ איז זי נישט מער, װי ס'איז געװען מאיר בזמן הבית.

רחל האט טאקע געביטן. שטייט וכ א אז מיר ווייסן אין תנ"ך רחל מבכה האט דער גאנצער ענין רחל מבכה על בניה ביי אידן איז דער ווער לעבט איבער ווער לעבט איבער גלות מען גייט בעטן ביי א מאמע וואס גייט מען בעטן ביי א מאמע ווייל א מאמע איז מרגיש דעם וואס דער קינד גייט אדורך דאס וויל דער מאמע און לאה איז אויכעט אונזער מאמע און שרה מיט רבקה זענען אויכעט אונזער מאמע אבער ווער האט איבערגעלעבט גלות ווער לעבט איבער גלות איז על פי קבלה איז רחל איז דער וואס גייט אריין אין גלות רחל דער דיבור פון אלקות זי איז דער וואס גייט אריין אין און אין התעלמות און גלות און אין צרה, דערפאר גייט מען ביי איר בעטן אז זיי זאלן דאווענען צום אייבערשטן, מה שאין כן לאה און די אנדערע אמהות איז זיי בכלל אבער נישט, זיי לעבן נישט אדורך גלות, לאה איז בחינת מחשבה, זי בלייבט אין איר מדריגה, אין איר מדריגה איז נישטא קיין גלות, זי שטייט העכער פון גלות, אפילו אין פשטות, אין פשטות הכתובים. איז רחל, רחל האט געהאט, האט דורך געלעבט אין איר לעבן גלות מער ווי ווי אין פארשידענע זאכן, וואס איז די ערגסטע, די ערגסטע גלות איז א מענטש גלייך פאר דעם וואס ער האפט פאר א געוויסער גליק, ווען ער האפט פאר א געוויסע גרויסע זאך, און גלייך ווען די ענין ווערט שוין, איז פון אים נעמט מען עס אוועק, ס'איז רחל האט די גאנצע

גלייך ווען ס'האט געדארפט זיין האט מען עס אוועקגענומען געגעבן צו לאה, און אלעמאל גלייך ווען ס'האט געדארפט זיין דעם דעם דעם דאס וואס זי האט וואס זי האט געהאפט וואס זי האט געהאפט פאר דעם האט מען עס גלייך אוועקגענומען פון איר, על דרך זה בנוגע צו צו צום סוף לעבן, גלייך ווען בנימין איז געבארן געווארן האט זי בכלל נישט נישט נישט ווי מען זאגט זי האט בכלל נישט געהאט דעם דעם טשענס צו בכלל זען זי איז גלייך אוועק בשעת

אז אין ארץ ישראל איז לאה היינט אנדערש. ס'איז דער בחינת אלוקות וואס איז געקומען, וואס איז אנגעקומען אין וועלט, איז געשטאנען אין א תנועה פון גילוי און התפשטות, און נישט און נישט אין א תנועה פון צמצום, נישט נישט נישט נישט אין א לבוש פון אותיות המחשבה, דווקא אין זמן הגלות שטייט עס אין א לבוש פון אותיות המחשבה. ס'הייסט. דער לאנד פון ארץ ישראל, דער אלטער רבי זאגט, דער עלמא ד, עס איז דא דער עלמא דאתכסיא פון ארץ ישראל, וואס איז ארץ ישראל שטייט, אזוי ווי בנוגע צו עלמא דאתגליא איז דא א חילוק אין ארץ ישראל מיט חוץ לארץ, אז אין עלמא דאת דארטן וואו די וועלט איז אלס אלס אלס נברא נפרד איז ארץ ישראל מער הייליגער ווי חוץ לארץ, על דרך זה אין דער עלמא דאתכסיא די פנימיות פון וועלט, דער ענין וואס וועלט קען זיין

ס'איז נברא וואס איז נפרד פון מיר, וואס איז אנדערש פון מיר, און נישט לאזן זיך וויסן צו אים דורך דעם וואס יענער ווערט בטל און גייט ארויס פון זיין ציור, נאר יענער ווי יענער שטייט אין זיין אייגענער פארעם, זאל ער מיר האבן, זאל ער האבן הכרה אין מיר. איז זאגט ער אזוי, איז דערפאר איז רחל געווען א עקרה כי ההולדה מבחינת הדיבור, הלידה מבחינת הדיבור, על ידי הגילוי בבי"ע.

וואס איז די פשט אין לידה? לידה איז די פשט אז דער וולד איז בדומה צו דעם מוליד, נישט מ'האט א ווירקונג אויף א צווייטן, א ווירקונג אויף א צווייטן אבער יענער איז נישט מיינע, לידה איז אז מ'איז משפיע אויף יענעם עד כדי כך אז יענער קריגט דעם זעלבן חיות וואס איך האב. יענער לעבט פון דעם זעלבן ענין וואס איך לעב, דאס ווערט זיין חיות, דאס ווערט זיין געשמאק, דאס יעמאלט ווערט ער א מלמד בן חבירו תורה, בן עם הארץ תורה, וואס איז וואס איז כאילו ילדו אז מען איז מוליד ביי יענעם דעם זעלבן געשמאק און חיות ווי איך האב, יעמאלט ווערט ער מיינער א זון, יעמאלט ווערט ער מיין ווי ילד, דאס איז בחינת לידה. איז רחל האט א שווערע צייט, רחל איז בחינת דיבור, איז דיבור האט א מעלה אז זי קען ווירקען אפילו אויף זאכן מבחוץ, א נברא נפרד, מען זאגט ועיני לאה רכות, רחל איז געווען יפת תואר ויפת מראה, ס'הייסט רחל האט מושך געווען אנדערע. זי האט געהאט דאך דער תכונה דער חוש פון פון באווירקען אנדערע און אלע בגלוי האט מען געזען איר יופי בגלוי האט מען איז מען האט מען איז מען געווען נתרשם פון פון רחל פון רחל זי האט געהאט השפעה מבח כח השפעה מבחוץ האט רחל געהאט אבער אז יענער זאל האבען דעם זעלבען חיות ווי איך האב איז זייער שווער מצד בחינת דיבור ווייל דער עליון שטייט אין א אין א אין א תנועה פון ירידה צו די צו די מקבלים ער שטייט אין א תנועה פון התפשטות.

ער זאגט פשוט אין גשמיות, זאגט ער איינער איז זייער א גוטער רעדנער, איך ווייס, א גוטער רעדנער, ער ווייסט זייער שטארק ווי צו ווי צו ווי צו אויפשטורעמען א עולם, ער ווייסט זייער שטארק ווי צו ווי צו ווי זאגט ווי צו מעורר זיין א קהל, אבער אז דער קהל זאל האבען דעם זעלבען חיות ווי דער ווי דער נואם האט, ער קען האבען א ווירקונג אויף זיי, ער קען זיי ער קען זיי מעורר זיין אביסל, אבער דער מען רעדט אין דער תנועה פון דיבור איז זיי שטייען אין זייער אייגענער וועלט און דער מדבר גייט ארויס פון זיך אויף צו באווירקען יענעם. דאס איז דאך דער גאנצער חוש פון דיבור, וואס ער פארשטייט יענעם ווייס ער ווי אזוי צו אנצינדן יענעם, אבער דער ענין ווי ער איז ביי זיך דאס גיבט זיך נישט איבער אין דיבור, במילא איז דער מקבל דער נברא אלעמאל אנדערש נעמט דעם ענין ווי דער וואס גיבט איבער דעם ענין, לידה רחל האט א ווירקונג האט זי געהאט, עלמא דאתגליא איז זי געווען, א ווירקונג האט זי געהאט אויף נבראים נפרדים, אבער בחינת לידה איז קשה ביותר, אויף צו באווירקען יענעם דורך דיבור, אז יענער זאל ווערן אזוי בהתעוררות פון אן ענין פונקט אזוי ווי איך לעב פון דעם ענין דאס איז זייער שווער, דאס איז קשה ביותר. דאס איז גילוי עליון יותר. כ'האב נישט געזאגט ס'איז ווידער פרשת בנו. אבל לאה שהיא המחשבה ילדה שישה בנים. אבער וואס פאר א שישה בנים האט לאה געהאט? שהם הספירות שבאצילות עצמו שם היו שרש השבטים לכן נקראו שבטי קה. ס'הייסט לאה'ס קינדער זענען אנדערע סארט קינדער. ווי רחל'ס קינדער. רחל'ס קינדער זענען קינדער וואס, די קינדער וואס זי האט יא געהאט, יוסף מיט בנימין, ס'איז זייער שווער פאר איר האבן קינדער, ס'איז האבן א השפעה אויף דער וועלט שוין מבחוץ, און דאס זאל זיין אין דעם זעלבן חיות ווי זי אליין האט, איז געווען זייער שווער פאר רחל, אבער די קינדער וואס זי האט געהאט איז די קדושה אנגעקומען טאקע צו דער וועלט, דער קדושה איז אנגעקומען צום מענטש, דאס איז ווי מ'זאגט אין חסידות שטייט אסאך מאל יוסף און בנימין, יוסף בעיקר שטייט

איז דאס איז געווען רחל'ס א קינד, רחל'ס א קינד ברענגען דער חיות פון יעקב, דעם אור פון יעקב, ברענגען דאס צו א נברא נפרד, נישט ווי דער נברא שטייט מיט א ביטול און א כליון צו יעקב, נאר ווי ער שטייט אין זיין אייגענער געשטאלט, ווי ער שטייט אין דער אין דער שטייגערס לעבן פון וועלט, און דארטן שטייט ער מיט א ביטול און דביקות אלוקות. איז זייער שווער האבן אזא קינד, אבער זי האט עס, איז געווען טאקע שווער, זי איז געווען א עקרה, אבער דאס איז דאס איז געווען רחל'ס קינד, לאה'ס קינדער זענען לכתחילה אזעלכע, אזעלכע שבטים וואס זיי זענען לכתחילה אפגעזונדערט פון וועלט, לכתחילה אזעלכע נבראים וואס שטייען לכתחילה נישט אין א ציור פון וועלט, לכתחילה שטייען זיי מיט א ביטול צום פנימיות החיות, על דרך עלמא דאתכסיא, אט מ'וועט באלד מבאר זיין, על דרך עלמא דאתכסיא, וואו דער נברא שטייט אין א ביטול אלעמאל צו זיין מקור. ער שפירט לכתחילה נישט זיין אייגענע מציאות אלס א מציאות מבחוץ וואס אין אים קומט אן געטליכקייט, ווי אין דיבור, ס'איז דא א מציאות, א מציאות נפרדת, וואס אין אים קומט אן געטליכקייט. אין עלמא דאתכסיא לכתחילה דער נברא שטייט אין א ביטול צו זיין מקור, לכתחילה שטייט ער נישט אלס א אייגענע זאך. אט אזעלכע קינדער האט לאה געהאט, דערפאר איז די לידה נישט געווען אזוי שווער, אז מען זוכט מקבלים און די מקבלים זאלן זיין בטל צו דיר, לכתחילה נישט זיין קיין אייגענער געשטאלט, אי דאס איז נישט דאס און דאס איז נישט קיין קונץ.

אפשר פון מיטעלן רבי'ן גאר, עס קען זיין אז דער וואס האט א חוש אין נגינה האט א חוש אין חסידות, עס הייסט א חוש אין אין חסידות מיינט א חוש אין פנימיות'דיגע מער באהאלטענע זאכן, איז אימיצער וואס האט, אימיצער וואס וויל אלץ באגרייפן, און אימיצער וואס וויל אלץ אפטייטשן, און און אלץ האבן אלץ זיין בהתיישבות און קלאר ביים אפטייטשן די זאך, איז שווער צו לערנען עניינים פון סודות התורה, ווייל עס איז זאכן וואס איז שווער. ס'איז שווער צו באגרייפן דקות'דיגע זאכן, העלם'דיג שווער צו באגרייפן. און עמיצער וואס האט א חוש אין זיך פארלירן א געשמאק פון א ניגון, איז דער געשמאק, דער גאנצער געשמאק פון א ניגון איז נישט וואס א זאך וואס מען האט עס קאנקרעטיש אפגעטייטשט. ס'איז א זאך, ס'איז א זאך. עמיצער וואס זוכט אביסל, וואס וויל, האט ליב פארגעסן פון זיך אביסל, ארויסגיין פון זיך, איז ער טאקע, ער קען, ער איז גרינגער האבן א חוש אין עניינים סתומים, און עמיצער וואס האט א געשמאק אין זיך אביסל אין פארלירן זיך אביסל, פארגעסן וועגן זיך אביסל, ארויסגיין פון זיין אייגענעם ציור. און לאה האט אזעלכע קינדער וואס שטייען לכתחילה מיט א ביטול און א דביקות, שטייען לכתחילה אין א תנועה פון זיך אויפהייבן. איז דערפאר נישט געווען שווער ביי איר לידה. דער אלטער רבי הייבט אן איצטער רעדן וואס איז געווען די בחינה פון לאה. די נקודה איז אז אזעלכע נבראים וואס לכתחילה שפירן זיי זיך נישט אלס אייגענע זאך, נאר לכתחילה שטייען זיי מיט א ביטול און א כיליון צו אלוקות.

ס'איז ביטול וואס א מענטש שטייט בביטול און א כיליון צו אלוקות, דאס שטאמט פון בחינת המחשבה, וואס איז בחינת המחשבה? נישט וואס מען נעמט אריין אלוקות אין זיין אייגענער מציאות און ציור, ס'איז ווי ער איז געשטאנען מיט א ביטול און א העלאה צו דעם, צו אלוקות, דאס שטאמט פון בחינת מחשבה, וואס מען שטייט אין עצם מחשבה שטייט מען מיט א כיליון צום נפש, מיט א ביטול צום נפש, וכן ראובן ושמעון, ראי' ושמיעה למעלה הוא גם כן למעלה מבחינת הדיבור, אלא מן המחשבה הן נמשכים, כמו שכתוב במקום אחר על הפסוק יהודה אתה, דער אלטער רבי רעדט דארטן באריכות, ראי' ושמיעה הייסט,

ראי' איז מקרוב און שמיעה איז מרחוק, אבער שמיעה איז אויכעט וואס א מענטש האט א געשמאק, האט א חוש אין הערן א זאך וואס איז העכער פאר אים, הערן איז בעצם א ענין וואס איז העכער פון דער מענטשן, און אף על פי כן איז שמיעה, שמעון האט געהאט, זיין געשמאק איז געווען אין הערן עניינים וואס זענען העכער פאר זיך, אין שמיעה. דער אלטער רבי רעדט נישט בפרטיות, אבער דאס אלץ עניינים וואס דער נברא שטייט אין א תנועה פון ביטול צו העכער פון זיך. ראי', איך ראי' איז איז וואס א מענטש ווערט ווערט צוגעקלעבט צו א זאך, דאס איז ראי', אבער ראי' ווערט א מענטש צוגעקלעבט צו א זאך, א זאך וואס איז נאנט צו אים, א זאך וואס איז בהמחשה. דער נקודה פון שמיעה ווי דער אלטער רבי זאגט שמעון איז, ס'איז דא דער בחינה פון אלקות וואס איז העכער פון השגה צו א נברא, שמיעה איז מרחוק, און שמעון איז געשטאנען אלעמאל מיט א ביטול און געזוכט יענעם יענעם יענע מדריגה, דאס אלקות איז ווייט. דאס איז אן אנדערע נקודה פון פון ראי'. וגם לוי יש בחינת התקשרות כמו שכתוב הפעם ילוה וכו', און לוי איז אויכעט פארבינדן זאכן, דארט ארבעט אויס זייער זייער אינטערעסאנט לוי נמשך לוי גם כן מן המחשבה, כנראה בחוש שמי שהוא בעל מחשבה שאינו מרגיש כלל בעסקים החולפים לפניו, מחמת גודל התקשרות שיש לו בהמחשבה. ס'הייסט בשעת א מענטש רעדט, ס'קען קיינמאל נישט זיין אז א מענטש רעדט, וועט ער אלעמאל קענען זיין סענסעטיוו, קען ער אלעמאל זיין באוואוסטזיניג בנוגע צו אנדערע זאכן, בשעת מען רעדט קען מען אלעמאל מבחין זיין אנדערע זאכן, א מענטש קען טון עפעס בשעת'ן רעדן, בשעת א מענטש געפינט זיך אין עולם המחשבה, אז א מענטש איז שטארק, נישט ער טראכט וועגן עפעס, נאר ער איז א מענטש, א מענטש וואס האט, וואס, וואס, ער טאקע קאנצענטרירט זיך, ער טראכט טאקע וועגן א ענין, איז אין טראכטן קען א מענטש אזוי שטארק פארבינדן זיך מיט עפעס, ביז ער איז בכלל נישט. אלץ אלץ ווערט אלץ ווערט אלע אלע זיינע חושים ווערן הערן אויף צו ארבעטן ער איז נישט מרגיש קיין זאך וואס טוט זיך ארום ארום זיך מחשבה נעמט דעם מענטשן אינגאנצן אז ער געפינט זיך אינגאנצן אין דעם און ס'בלייבט נישט קיין ארט אויף עפעס אנדערש בשעת א מענטש רעדט איז רעדן דערנעמט נישט דעם מענטש אינגאנצן. אפשר אז א מענטש ווי עס שטייט ונפשי יצאה בדברו א מענטש רעדט קען ער אויכעט רעדן מיטן גאנצן חיות, אבער סוף כל סוף קען ער אויכעט קען ער אויכעט מרגיש זיין אנדערע עניינים, ווייל אין דיבור שטייט דער מענטש מיט א צוגעטראגנקייט צו עפעס צו אנדערע. סאו ס'איז נישט ווייל דער גאנצער מענטש אין די דיבור אליין ווערט דער גאנצער מענטש נישט פארכאפט אין דעם. אין מחשבה איז דער גאנצער מענטש לייגט זיך אריין אין מחשבה און ס'בלייבט נישט קיין ארט אויף פילן אנדערע זאכן. אין דער דוגמא פון לוי, לוי איז וואס דער גאנצער מענטש האט זיך אינגאנצן איז געווען בדביקות מיט אלוקות אין א אופן וואס ער מיט אלוקות זיינען געווארן אזוי ווי איין זאך. אזוי ווי פארוואס איז דאס אז אין מחשבה קען א מענטש אזוי שטארק זיין קאנצענטרירט אין עפעס ביז ער זאל נישט זיין רגיש צו אנדערע זאכן און דיבור נישט, ווייל אין דיבור, וויבאלד אז דער גאנצער זאך פון דיבור איז וואס א מענטש איז פארבונדען מיט אנדערע, לכתחילה איז עס נישט דער נפש ווי דער נפש שטייט אין זיך, ווי דער נפש איז פארבונדען מיט אנדערע, מיט א זולת, איז לכתחילה איז נישטא דא, איז לכתחילה דא דער צוויי בחינות, צוויי חלקים. ס'איז דא דער מענטש אליין און דא דער וואס דער מענטש לייגט זיך אריין צו מסביר זיין צו אנדערע. דווקא אין מחשבה האט מען דער מענטש ווי דער מענטש שטייט אין זיין אייגענער זיך און ער ליגט אינגאנצן אין דעם ענין, יעמאלט איז מען נישט רגיש צו אנדערע זאכן, אדער אזוי מ'זאגט לוי איז בחינת התקשרות, די איינציגע זאך וואס עקזיסטירט איז נאר די קאנצענטרירן זיך אויף דעם ענין, אויף אלוקות. דערביי קומט כמו שכתוב בעובדא, במדרש עובדא דרבי חייא רבה, אויף וועלכע די מעשה וואס שטייט אין מדרש, ער ברענגט א מעשה וכן גבי רבא, הוה מעיין בשמעתא, אזוי ברענגט ער מעשה פון רבא וואס איז דא אין די סוגיא פון מתן תורה אין שבת, אז רבא האט מעיין געווען בשמעתא און אין זיין זאגט זיין זיין די גמרא זאגט די גאנצער האנט צו די פינגער איז ער געווען אונטער זיין זיין זיין פוס און ער האט עס געקוועטשט און ס'איז געגאנגען בלוט האט דער צדוקי האט אים געזאגט עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו דער כ'ווייס נישט די אלטע רבי איז מרמז אבער דער דער שאלה פון דער צדוקי קען זיין אויכעט דער דער ביטול פון נעשה לנשמע איז אפשר אויכעט על דרך זה, דער ביטול פון פון מ'איז אינגאנצן ארויס פון דעם אייגענעם ציור, על דרך די ביטול פון מחשבה, וואס מ'גייט אינגאנצן ארויס פון זיך, דאס האט דער צדוקי נישט געוואלט אננעמען. און תומת ישרים תנחם מיט דער ביטול פון אמת'ע התקשרות וואס מ'גייט אינגאנצן ארויס פון זיך. והיא בחינת ענין משה, שהיה כבד פה וכבד לשון, היינו שלגודל התקשרותו בבחינת ביטול ונחנו מה לא יכול להיות משפיע, שבחינת הדיבור.

אבל לוי שבחינת ההתקשרות והביטול בפנימיותו ועצמותו הגם שבחיצוניות אינו נגלה כלל. די אלטע רבי זאגט, די לשון איז, קומט אויס זייער א פשטות'דיגע ווארט, די אלטע רבי זאגט אז מלך יהודה זיין ציור איז געווען ביטול, זיין חיצוניות איז געווען ביטול, דער ביטול האט זיך אנגעזען אויך אין זיין חיצוניות און זיין גוף, מה שאין כן ביי יהודה, דערפאר איז מלכות בית דוד איז דער ביטול וואס ביי מלכות בית דוד איז כיוון דכרע שוב אינו זוקף. ס'איז דער ביטול דארף זיך אנזען ביי אים בחיצוניות, וקרא בו כל ימי חייו, דער ביטול פון דער מלך צו אלוקות דארף זיך אנזען אויף אים אין זיינע חיצוניות'דיגע הנהגות, נישט נישט נאר אין זיין אייגענער פנימיות, מה שאין כן ביי משה רבינו האט נישט געדארפט האבן אז אין די זיינע חיצוניות'דיגע הנהגות איז געווען ניכר זיין ביטול.

אבער דער דער ציור חיצוני פון דער שטרוי פון דער היי בלייבט עפעס, דער ציור חיצוני פון דער שטרוי בלייבט, ס'ווערט נישט נכלה אזוי ווי טרוקענער טרוקענער שטרוי, סאו איז דער זאך ווערט אינגאנצן דורכגעברענט מיטן פייער, אבער דער ציור בלייבט, און מען גיט עס א ריר זעט מען אז דער זאך איז אינגאנצן איז אינגאנצן נישטא, איז ס'איז דא א אופן וואס אימיצער וואס וואס אלקות נעמט איבער און ווערט נתבטל צו אלקות און ס'ווערט אויס מציאות, ס'ווערט אויס ציור.

נישט ווער עס פארבינדט זיך מיט געטליכקייט, ער איז געווען אמת'דיג קאנצענטרירט, ער איז געווען בהתקשרות מיט דעם ענין, ער איז געווען, ער האט זיך קאנצענטרירט אויף געטליכקייט, מה שאין כן אין יהודה איז עס, איז ער איז געווען, ס'איז געווען א ציור, ווייל דער ציור איז געווען דורכגעברענט מיט ביטול צו אלקות, איז געווען א ציור, נאר זיין ציור בחיצוניות איז געווען דורכגעברענט מיט געטליכקייט. ס'איז אן אנדערע ענין אבער איז אלטע מוזיק על דרך, ער זאגט בנוגע צו משה, בנוגע צו לוי זאגט ער כענין ביטול צבא השמים לך משתחווים, שהשתחוואה של המלאכים אינו ענין השתחוואה גשמית, אלא שהמשתחווה הוא בטל בהשגות ברוחניות ולכן יצא ממנו משה. ס'איז נישט וואס ער שטייט אין א תנועה פון ביטול, פון השתחוואה, נאר ער ליגט אין פארשטיין געטליכקייט, נישט אין מבטל זיין זיך צו געטליכקייט, ער ליגט אין א השגה פון געטליכקייט, נאר בדרך ממילא שטייט ער אין א ביטול, זיין עיקר ענין איז אז זאל האבן א השגה אלוקית. און מצד דעם שטייט ער אין א ביטול. דאס איז אן אנדער. איז די עיקר זאך פון משה געווען צו דער קאנצענטרירן זיך אויף צו באגרייפן געטליכקייט, במילא איז ער געלעגן אין געטליכקייט נישט אין זיך, אבער נישט אלס ציור פון ביטול, אלס ענין פון השגה און התקשרות צו אלוקות, און יהודה איז זיין ציור געווען בחינת ביטול. אה. איז דאס אלץ געווען לאה, לאה איז געווען אהת הזכר אזעלכע קינדער וואס לכתחילה שטייען זיי מיט א ביטול און א כליון צו אלוקות, ואחר כך ותעמוד מלדת, שלא יכול להיות בחינת גילוי עוד. איז רחל געווען, ס'האט זיך אויפגעהערט, לאה האט זיך אויפגעהערט מוליד זיין, דאס הייסט אז אין לאה איז פאראן, אין מחשבה איז פאראן א הגבלה סוף כל סוף, וויבאלד ס'הייסט נאר יחידי סגולה קענען זיך פארבינדען מיט לאה, נאר נבראים וואס שטייען מיט א ביטול, נאר אזעלכע מציאות'ן וואס שטייען מיט א ביטול און א כליון, אבער נישט נישט נישט אז ס'דא מקבלים וואס שפירט זיך אביסל זייער מציאות, איז דאס שוין נישט לאה, איז ותעמוד מלדת.

בחינת מחשבה עולם המחשבה, ודערפאר טענו למה צריכים לרדת בבחינת עולם הדיבור, מ'האט נישט געוואלט מ'האט נישט געוואלט אריינגיין אין בחינת הדיבור, ס'הייסט מ'האט נישט געוואלט דעם ענין פון ממשיך זיין אלוקות אין א נברא ווי ער שטייט בפירוד של בחינת מלכות, ארץ תתאה, ס'הייסט אריינקומען אין ארץ אין דער חיצוניות פון ארץ ישראל, דער עלמא דאתגליא פון ארץ ישראל, לקיים המצוות, עס פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן בדיבור ובמעשה.

צו יהושע, יהושע איז געווען שבט בנימין? אפרים, אפרים, אפרים, יא, פון, פון, פון, פון רחל, יא, פון רחל. אך באמת היו בטעות גדול, דעל ידי דיבור ומעשה דווקא נמשך גילוי אור אין סוף ברוך הוא, ביתר שאת לאין קץ, איז עס דאס געווען דער טעות, דער אלטער רבי איצטערט זאגט דארט, וואו איז דא די גילוי אור אין סוף, איז דאס דווקא אין השפעה פון בחינת דיבור, כי נעוץ סופן בתחילתן, פארקערט, ווייל, ווייל דווקא משפיע זיין אלוקות, צו בחינת מציאות, דארטן דווקא איז דא גילוי אור אין סוף אסאך העכער ווי די גילוי אין סוף וואס איז דא אין מחשבה. ומשה רבינו עליו השלום התפלל תקט"ו תפילות ליכנס לארץ. ס'איז אינטערעסאנט ווייל דער אלטער רבי קומט ארויס דא, משה רבינו האט טאקע נישט געווען שייך צו ארץ ישראל מצד זיין בחינה. מצד בחינת משה איז דער ענין פון, וואס הייסט, דער אלטער רבי רעדט ארץ ישראל דעם דעם ארץ תתאה, ס'איז נישט דעם ענין דער עלמא דאתכסיא וואס איז דא אין ארץ ישראל. דעם ענין ארץ ישראל וואס מ'גייט טון אין חרישה און זריעה טון אין וועלט, און אריין ברענגען אלקות צו א נברא נפרד, דאס איז נישט געווען שייכות צו משה דא טאקע, און ער האט געדאווענט שטארק אנקומען אין ארץ ישראל, די אייבערשטער האט אים געזאגט ניין דו ביסט שייכות צום מדבר, שייכות צו העכער פון וועלט, נישט נישט צו ארץ ישראל. אה, ועל פי זה יובן עוד ענין ויאהב יעקב את רחל דווקא שבחינת דיבור ומעשה כי שנואה לאה. איז געווען צו זיך פון ארץ ישראל, זייער אינטערעסאנט.

נישט ווייל ווייל נישט ווייל ווי די אלטע רבי זאגט פריער נאר ווייל דאס איז היפך דעם תנועה פון יעקב נאר דאס איז נישט דאס היפך הכוונה דערפאר איז כי שנואה לאה ער איז געווען אנטקעגן דעם ווי די אלטע רבי טייטשט די ווארט שנואה ווייל עס איז געווען היפך הכוונה או איז איז עי' בזה אמנם צריך ביאור מה שכתוב לאה הפעם ילוה אישי אלי לאה וואס איז דער פשט אין דעם אז לאה האט געזאגט לאחרי לידת לוי אז איצטער וועט מיין מאן זיין פארבונדען מיט מיר דודאי לא עלה דעתה לאפוקי מבחינת דיבור ומעשה לאה וואס איז דער פשט אין דעם וואס איז די פשט אין דעם? אלא הענין כי באמת צריך להיות ב' הבחינות מחשבה ודיבור, מחשבה דיבור און מעשה, דארף האבן ביידע טאקע, דהא בלא בלא הא לא סגי. דאס איז אלטער רבי זאגט דא אז ס'דארף זיין ביידע בחינות דארפן זיין, ס'דארף זיין בחינת המחשבה, דאס הייסט ס'דארף זיין מען זאל שטיין דווקא אין א העכער פון זיין בביטול צו אלוקות און פארגעסן וועגן אונזער אייגענער ציור, פארגעסן וועגן אונזער אייגענע מציאות,

אן אויסגעאיידלטער גוף, איז דא אן עבודה פון טאקע פארבינדן זיך מיטן גוף און אויסאיידלען דעם גוף. עס איז נישט שטיין אין עלמא דאתכסיא מחשבה, וואס איז די פשט פון ווארט מחשבה? לכתחילה איז נישטא עפעס אנדערש. לכתחילה איז נישטא נבראים וואס זענען וואס זענען נישט ווי געטליכקייט. לכתחילה שטייט מען מיט א דביקות און מען איז פארבונדן מיט געטליכקייט. דאס איז בחינת מחשבה. און בחינת רחל און און און דאס איז בחינת מחשבה. און עלמא דאתגליא איז דא א נברא וואס איז ער איז נפרד, ער איז א אייגענער, און אף על פי כן איידעלט מען אים אויס, מען באארבעט אים, מען איבערארבעט אים, מען ברענגט אים נענטער צו געטליכקייט, דאס איז לויתן מיט שור הבור, און דארף דארף עס זיין ביידע בחינות, ביים מענטשן דארף עס זיין סיי אייב דער גאנצער זאגט דער גאנצער זאך זיינער איז, די כוונה איז טאקע בחינת דיבור, אבער אייב דער מענטש לכתחילה אין וועם אין וואס ליגט ער, אין צו איבערארבעטן זיין גוף, און אריין ברענגען אלקות אין זיין מציאות, יעמאלט, אלטע רבי טייטשט נישט וואס איז דאס נוגע, אבער בפשטות יעמאלט האט ער נישט דעם ריכטיגן חיות וחשק אין געטליכקייט, אויב לכתחילה שטייט ער אין א תנועה פון זיך איבערמאכן, אויב ער ליגט לכתחילה אין זיין מציאות אין זיך איבערמאכן, יעמאלט קען ער זיך טאקע, פארלירט ער זיין חשק אין געטליכקייט. ס'דארף זיין ביי א מענטשן דעם בחינה פון מחשבה אז ביי אים איז נוגע געטליכקייט,

שזה יש רק לבני עליה שמועטים, אבל כל ישראל עיקר רוב העסק הוא על ידי דיבור ומעשה, ולכן היה באהל רחל עיקר קביעותו, שהוא בחינת דיבור ומעשה. די אלטע רבי זאגט, די אלטע רבי זאגט, מ'האט נישט געליינט די פרשה, די אלטע רבי זאגט אז ס'איז דא א סברא אז מ'קען יא אלץ אויפטון דורך בחינת מחשבה. באמת דורך מחשבה אליין קען מען אויך אויפטון דעם בירור וואס איז דא בחינת דיבור, אבער דאס דאס איז א ספעציעלע מדריגה. חסידים הראשונים קענען אויפטון דעם דעם ענין פון מברר זיין די וועלט קענען זיי אויפטון נישט דורך. זיך צוטראגען צו וועלט, נאר דורך מחשבה קענען זיי אויכעט מברר זיין וועלט, אן זיך נתקרב ווערן צו וועלט, אנטרעפינג וואס די גמרא זאגט אז תורתן היאך נעשית, אז די חסידים הראשונים שוהים שוהים תשע שעות, איז ביי זיי תורתן תורתן משתמרת מתברכת, סאו דאס איז א מדריגה וואס זיי ליגען אין עולם המחשבה, און אף על פי כן ווערט דער וועלט מזוכך.

און דווקא מצוות מעשיות, דווקא טון מיט מיט עלמא דאתגליא, נאר מען דארף אויכעט האבן די בחינת המחשבה, אבער נישט דאס איז דער עיקר. מכל מקום צריך להיות גם כן מחשבה, שמזה נמשך ראי' ושמיעה להסתכל וכדו', אלטער רבי טייטשט אליין אפ, נמשך דורך מחשבה, דווקא דורך דעם ווערט ראי' ושמיעה להסתכל ביקרא, א מענטש זאל האבן א חיות אין אלוקות, אלוקות זאל זיין טייער ביי אים, זיין געשמאק ביי אים, דאס איז דווקא דורך בחינת מחשבה, דאס איז דורך מחשבה. נאר וואס דען, וכל האומר אין לי אלא תורה, אז מען וועט נאר ליגן אין דעם געשמאק פון מחשבה איז דאס נישט גוט, דארף זיין רצוא ושוב דארף זיין מצד אחד דארף מען הערן דעם געשמאק פון געטליכקייט און ווילן פארגעסן וועגן זיך, די אייבערשטער איז טעמו וראו כי טוב השם, די אייבערשטער איז אזוי טייער אז מען וויל פארגעסן וועגן זיך און מען וויל זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן, און לאידך דארף מען אף על פי כן נישט פארגעסן וועגן דער וועלט און דארף דארף זיין רצוא ושוב נעוץ סופו בתחילתו, מען דארף טאקע געפינען זיך אין וועלט און טאקע און טאקע מזכך זיין וועלט, די צוויי די צוויי הפכים רעדט דער אלטער רבי מצד אחד אוודאי א מענטש זאל האבן וואס מאנט זיך פון א איד און ער זאל האבן אזא געשמאק און יוקר אין געטליכקייט, ער זאל זיך וועלן פארגעסן וועגן זיך, פארקערט אז דאס איז בחינת מחשבה, ער שטייט מיט מיט א מוראדיגע חשק צו געטליכקייט, לאידך וואס מאנט זיך פון אים ער זאל נישט בלייבן ביי דעם, כל האומר אין לי אלא תורה איז נישט גוט, ער זאל נישט בלייבן, ער זאל טאקע גיין און איבערמאכן זיך און אריינברענגען אלוקות דארטן וואו אלוקות איז טאקע, וואו וועלט איז בחינת נברא ונפרד, דאס איז. כי שנואה לאה, נאר לאה, דארט האט ער געזאגט נאר לאה.

דער עיקר זאך איז אראפטראגען אז מען זאל ברענגען אלוקות אין וועלט טאקע, אין עלמא דאתגליא אין עולמות פון נבראים ונפרדים, נאר וואס דען, מען דארף ברענגען אלוקות אין וועלט, אבער דארף מען טאקע זיין בדביקות מיט אלוקות, אמאל קען מען זיך ברענגען אלוקות אין וועלט און מען ווערט פארלוירן אין וועלט און מען פארלירט דעם קשר מיט אלוקות, דער יוקר און געשמאק פון אלוקות דארף זיין אזוי טיף אז ער וויל פארגעסן וועגן זיך. דער אלוקות איז טייער ביי אים עד כדי כך אז ס'איז מער ווערט ביי אים ווי זיין אייגענער מציאות, יעמאלט אפילו בשעת ער גייט אריין אין וועלט, איז וועט אים וועלט נישט אראפנעמען פון אלוקות. זאג בעפאר איר א מענטש גייט און ער ווייסט אז די כוונה איז מען דארף טון אין וועלט, אבער ער האט נישט ער האט זיך נישט איבערגעמאכט אז זיין געשמאק איז אין געטליכקייט, זיין געשמאק איז אין תורה און מצוות, ער ווייסט אז די כוונה זיינער איז טון אין וועלט, איז גייט אריין אין וועלט איז אויכעט האט אין זיך געשמאקע זאכן, וועלט איז אויכעט גוט, יעמאלט קען דער מענטש אראפפאלן, אויב מען גייט נאר מיט רחל, נאר מיט נאר מיט אתכפיא, די כוונה איז טון מיט טון, טון מיט אנדערע, טון אין וועלט. בשעת ביים מענטשן איז נחקק אין זיין נפש אז ער האט א געשמאק אין געטליכקייט, און ווי דאס איז טייערער ווי ווי טוב סחרה, ווי דאס איז טייערער פון אלץ. דאס איז בחינת מחשבה, דווקא אזא מין סארט דביקות צו אלוקות אז ער פארגעסט טאקע, וואס הייסט ער פארגעסט? עס איז מער טייער ווי זיין אייגענע מציאות. יעמאלט אפילו בשעת ער גייט אריין אין וועלט און טוט מיט וועלט, וועט אים וועלט נישט אראפשלעפן. דערפאר האבן טאקע דווקא ביידע עניינים, די רצוי ושוב. זיי האבן נישט געוואלט האבן לאכן, זיי האבן היפך הכוונה. דא איז א קיטרוג ט' כסלו, וואס איז געווען נאך, וואס איז זיך נאכאמאל גערעדט י' כסלו, סאו די רבי האט גערעדט אין עבודת השם אז די קיטרוג פון י' כסלו קומט נאכדעם וואס מען שוין מען שוין מען טוט אין חסידות, מען לערנט חסידות איז קען זיין אמאל ווערט א נייע וואס קען זיין אן אנדער קיטרוג, די קיטרוג מיט די אלטע רבי וואז וועדער חסידות שוד בי נתגלה אר נאט, אגענסט חסידות, די מיטעלע רבי איז שוין א קיטרוג וואס איז דא לאחרי התגלות החסידות, וואס איז די קיטרוג וואס קען זיין יעמאלטס א מענטש וואס האט שוין געלערנט חסידות. און ער האט שוין געטאן אין חסידות, און אמאל קען ער מאכן א חשבון ביי זיך אז עס האט אויף אים קיין זאך נישט געפועלט, ער האט געלערנט חסידות און ס'דאזענט ספיק טו אים, ס'האט נישט געהאלפן ביי אים, דאס קען א נייער קיטרוג, דאס איז דער גאולה פון ט' כסלו אז אפילו נאכדעם וואס א מענטש האט געטאן אין חסידות און אבער ער קען חסידות נישט.